בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף פ ו. מ'הייבט אן דף פ ה עמוד ב אונטן ביי די צוויי פינטלעך, תשובה מכפרת על עבירות קלות, על עשה ועל לא תעשה, האבן מיר געזען אין די משנה אז תשובה איז מכפר אויף עבירות קלות אויף לייכטע עבירות, און די משנה זאגט אויף מצות עשה אויף מצות לא תעשה, און ועל החמורות אויף הארבע עבירות, היא תולה עד שיבוא יום הכפורים ויכפר דארף מען אויך האבן יום כיפור. זאגט אונז די גמרא, השתא על לא תעשה מכפרת, על עשה מיבעיא, וואס דארף שטיין על עשה ועל לא עשה? אז אויף לא תעשה איז עס מכפר אוודאי אויף עשה, ענטפערט די גמרא, אמר רב יהודה זאגט רב יהודה אזוי פשט, הכי קאמר, על עשה ועל לא תעשה שניתק לעשה, ס'טייטשט אזוי, רב יהודה לערנט אז תשובה אליין איז מכפר אויף עבירות קלות דאס טייטש סיי אויף מצות עשה און סיי אויף מצות לא תעשה וואס ס'נישט דא אויף דעם קיין מלקות, למשל טאקע א לא תעשה שניתק לעשה א לאו הניתק לעשה וואס ביי דעם איז נישט דא קיין מלקות און די מפרשים צייכענען צו אז לאו דווקא א לאו הניתק לעשה, ס'דא אנדערע לאוו'ן וואס ס'נישט דא אויף דעם קיין מלקות, למשל לאו שבכללות א לאו שאין בו מעשה, אויף די לאוו'ן איז תשובה אליין מכפר, מה שאין כן אויף א ריכטיגע לא תעשה וואס מען קריגט אויף דעם מלקות, אויף דעם איז תשובה אליין נישט מכפר אויף דעם דארף מען האבן יום כיפור, אזוי לערנט רב יהודה. פרעגט די גמרא, ועל לא תעשה גמור לא, אויף א לא תעשה וואס איז דא אויף דעם מלקות איז תשובה אליין נישט מכפר? ורמינהו כ'וועל דיר א סתירה פרעגן, שטייט אין די ברייתא, אלו הן קלות, וואס איז דאס עבירות קלות וואס אויף דעם איז תשובה אליין מכפר, עשה ולא תעשה, סיי מצות עשה, סיי לא תעשה, חוץ מלא תשא, חוץ פון די עבירה פון לא תשא את שם אלקיך לשווא, ווי מ'עט באלד זען שטייט אין פסוק כי לא ינקה ה' את אשר ישא שמו לשווא, דארט איז דא א שפעציעלע לימוד, דארט איז תשובה אליין נישט מכפר, איז דאך משמע פון דעם אז אויף אלע אנדערע לאוו'ן, און אויך אויף לאוו'ן וואס איז דא אויף דעם מלקות, איז תשובה אליין יא מכפר, איז א קשיא אויף רב יהודה, ענטפערט די גמרא ניין, לא תשא, וכל דדמי ליה, לא תשא מיינט, אזוי ווי לא תשא וואס איז דא אויף דעם מלקות, אלע לאוון וואס איז דא אויף דעם מלקות, איז תשובה אליין נישט מכפר מ'דארף האבן יום כיפור. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, תא שמע פון א ברייתא, שטייט די המשך הברייתא דארט, רבי יהודה אומר, כל שמלא תשא למטה, תשובה מכפרת, מלא תשא למעלה, תשובה תולה, ויום הכפורים מכפר. ס'טייטש רבי יהודה זאגט דא אין די ברייתא, אז פון לא תשא אויף אראפ, וואס טייטש לייכטער פון לא תשא, איז תשובה אליין מכפר, הארבער פון לא תשא, דארף מען האבן יום כיפור, יעצט לכאורה זענען דאך אלע לאווין וואס איז דא אויף דעם מלקות לייכטער פון לא תשא, און ממילא זעהן מיר דאך דא אז תשובה אליין איז יא מכפר אויף לאווין פון מלקות, זאגט די גמרא ניין די זעלבע תירוץ פון פריערט לא תשא וכל דדמי ליה, אלעס וואס איז דומה צו לא תשא, וואס טייטש יעדע לאו וואס איז דא אויף דעם מלקות דארף אויך האבן יום כיפור, פרעגט די גמרא נאך א קשיא פון נאך א ברייתא תא שמע, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט לפי שנאמר בחורב תשובה, שטייט ביים בארג סיני, דארט ביי די מעשה העגל, שטייט די ענין פון תשובה, שטייט שפעטער די שלוש עשרה מידות של רחמים, שטייט דארט ונקה, איז ונקה, און מ'עט באלד זעהן פון ווי מען דרש'ט אז ונקה איז א ענין פון תשובה, אבער זעהן מיר די ענין פון תשובה אז תשובה אליין איז מכפר, יכול אף לא תשא עמהן, וואלט איך אפשר געמיינט אז אויף לא תשא איז אויך תשובה אליין מכפר, תלמוד לומר, פארדעם שטייט אין פסוק לא ינקה, שטייט אין פסוק כי לא ינקה השם את אשר ישא את שמו לשווא, זעהן מיר אז אויף די עבירה פון לא תשא אויף א שביעת שווא, איז וועט נישט העלפן תשובה אליין, און ממילא יכול אף שאר חייבי לאווין כן, אפשר אויף אלע לאווין וואס איז דא ביי דעם מלקות העלפט נישט תשובה אליין, תלמוד לומר, זאגט די ברייתא שטייט קלאר את שמו שטייט שטייט לא ינקה את אשר ישא את שמו לשווא וואס מען דרש'ט פון דעם שמו הוא דאינו מנקה אבל מנקה שאר חייבי לאווין אז ביי אלע אנדערע לאווין און אזוי אויך אלע לאווין וואס איז דא אויף דעם מלקות ביי דעם העלפט יא תשובה אליין איז דא איז שוין קלאר א קשיא אויף רבי יהודה וואס רבי יהודה זאגט אז אויף אלע לאווין וואס איז דא ביי דעם מלקות איז נישט גענוג תשובה אליין ענפערט טאקע די גמרא אז ס'איז טאקע אזוי, און די ברייתא האלט טאקע אז אויף יעדע לאו וואס איז דא אויף דעם מלקות העלפט תשובה אליין, נאר רבי יהודה קען זיך קריגן אויף די ברייתא, ווייל ס'איז דא אנדערע תנאים וואס האלטן ווי רבי יהודה, תנאי היא, דתניא אז מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא וואס זאגט יא ווי רבי יהודה, זאגט די ברייתא על מה תשובה מכפרת, אויף וואס איז תשובה אליין מכפר, על עשה, ועל לא תעשה שניתק לעשה, סיי אויף א מצות עשה, סיי אויף א לאו וואס איז נישט דא אויף דעם קיין מלקות, ועל מה תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר, ווי דארף מען אויך האבן יום כיפור, על כריתות ועל מיתות בית דין, ועל לא תעשה גמור, אויך אויף א לאו וואס דא ביי דעם מלקות דארף מען האבן יום כיפור, וואס דא זעהן מיר קלאר א ברייתא כשיטת רבי יהודה. זאגט אונז די גמרא, אמר מר, מ'האמיר געזעהן די ברייתא, לפי שנאמר בחורב, אז שטייט ווען משה רבינו איז ארויף דארט ביי בארג סיני ביי די שלוש עשרה מידות שטייט ונקה, מנלן,

פשט איז אז די רבונו של עולם איז מוחל פאר דעם וואס טוט תשובה, און איז נישט מוחל ולא ינקה פאר איינער וואס טוט נישט קיין תשובה, זעהט מען אז ונקה איז א ענין פון תשובה אז איינער וואס טוט תשובה איז אים די רבונו של עולם כביכול מוחל. זאגט די גמרא ווייטער, שאל ר' מתיא בן חרש את ר' אלעזר בן עזריה ברומי, ר' מתיא בן חרש האט געפרעגט פון ר' אלעזר בן עזריה אין רוים, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה ר' ישמעאל דורש, האסטו געהערט די פיר חילוקי כפרה וואס ר' ישמעאל האט גע'דרש'נט? אמר, האט ר' אלעזר בן עזריה אים געזאגט, שלשה הן, ס'דא דריי חילוקי כפרה ותשובה עם כל אחד ואחד, און די אלע דריי דארף האבן תשובה מיט דעם, ס'טייטש מ'עט שוין זעהן, ס'דא דריי חילוקי כפרה, ס'דא יום כיפור, ס'דא יסורים, און ס'דא מיתה, די דריי זאכן זענען מכפר, אבער תשובה, דאס זאגט רבי אלעזר בן עזריה, דאס איז נישט קיין באזונדערע חילוקי כפרה, ווייל אלע דריי זאכן סיי יום כיפור, סיי יסורים און סיי מיתה דארפן האבן תשובה מיט דעם כדי זיי זאלן מכפר זיין, און ער רעכנט אויס וואס זענען די שלשה חילוקי כפרה, איז אזוי, עבר על עשה ושב, טאמער איינער האט עובר געווען אויף א מצות עשה און ער האט תשובה געטון, אינו זז משם עד שמוחלין לו, איז מען אים גראד מוחל שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, שובו בנים שובבים, און דער פסוק זאגט ווייטער, ארפא משובותיכם, וואס טייטש אז טאמער מען וועט תשובה טון איז ארפא משובותיכם, וועט די רבונו של עולם אויסהיילן, וואס טייטש רבונו של עולם וועט פארגעבן, דער רבונו של עולם וועט געבן א כפרה, ממילא זעהן מיר אז תשובה אליין העלפט, און ממילא אז ס'דא א פסוק אז תשובה אליין העלפט, איז אוודאי גייט עס ארויף אויף די לייכסטע סארט עבירה, דאס איז אויף א מצות עשה, ווייטער וואס איז טאמער עבר על לא תעשה ועשה תשובה, טאמער איינער האט עובר געווען אויף א לא תעשה, וואס דאס איז שוין הארבער, און ער טוט תשובה, איז תשובה אליין נישט גענוג, תשובה תולה, ויום הכפורים מכפר, דא דארף מען אויכעט האבן יום כיפור, שנאמר וואס שטייט אין פסוק, כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם, זעהן מיר פון דעם פסוק אז יום כיפור איז מכפר אויף געוויסע עבירות, אבער מ'האט דאך שוין געזעהן אז תשובה אליין איז מכפר אויף געוויסע עבירות, וואס דארף מען האבן יום כיפור? מוז זיין ס'איז דא עבירות וואס תשובה אליין איז נישט מכפר וואס מ'דארף אויך האבן יום כיפור, און מילא וועט מען זאגן דאס איז די עבירות פון לא תעשה, אויף לא תעשה דארף מען אויך האבן יום כיפור, וואס איז טאמער עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכפורים תולין, ויסורין ממרקין, דעמאלטס איז יום כיפור אויך נישט גענוג, ס'טייטש אז טאקע ס'העלפט אז דער מענטש זאל נישט שטארבן פארן צייט, אבער פון דעסטוועגן נאר יסורים איז מכפר, שנאמר ווי ס'שטייט אין פסוק, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם, אז נאר בשבט מיטן בייטש טאמער מ'כאפט מלקות אדער טאמער בנגעים דעמאלטס קריגט מען א כפרה, זעהן מיר ס'דא געוויסע עבירות וואס מען דארף אויך האבן יסורים כדי צו האבן א כפרה, זאגט מען דאס די עבירות פון כריתות און מיתות בית דין, אבל אבער מי שיש חילול השם בידו, איינער וואס מאכט א חילול השם און איז גורם אנדערע זאלן זינדיגן, אין לו כח בתשובה לתלות ולא ביום הכיפורים לכפר ולא ביסורין למרק, דאס אלעס איז נישט גענוג, אלא כולן תולין ומיתה ממרקת, דעמאלטס דארף מען צוקומען צו מיתה אליין, נאר די יום המיתה איז מכפר, שנאמר, אזוי שטייט אין פסוק, ונגלה באזני ה' צבקות, אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון, אז מען האט נישט קיין כפרה ביז די יום המיתה וואס דאס גייט ארויף אויף די עבירה פון חילול השם, זאגט די גמרא היכי דמי חילול השם, וואס איז דאס א דוגמא פון א חילול השם? אמר רב, האט רב געגעבן א משל, כגון אנא, אזוי ווי א מענטש ווי מיך, אזא חשוב'ע מענטש, אי שקילנא בישרא מטבחא, טאמער איך קען נעמען פלייש פון א טבח פון איינער וואס פארקויפט פלייש ולא יהיבנא דמי לאלתר און איך וועל נישט גראד צאלן איז דאס א חילול השם ווייל דער מענטש וואס פארקויפט קען זיך איינרעדן אז איך וויל אים באגזלען איז דאס אליין הייסט שוין א חילול השם אמר אביי לייגט אביי צו לא שנו אלא באתרא דלא תבעי אבל באתרא דתבעי לית לן בה ס'טייטש אין א שטאט וואס דער וואס פארקויפט פלייש ס'איז געווען צוויי מיני שטעט ס'איז געווען שטעט וואס דער פלייש פארקויפער פלעג ארום גיין צאמנעמען געלט און ס'איז געווען שטעט וואס מ'האט געדארפט נאכלויפן די פלייש פארקויפער צאלן איז ביי א שטאט וואס ער דארף גיין מאנען געלט איז נישט קיין חילול השם טאמער מ'צאלט אים נישט, ווייל מ'ווארט אינדערהיים ביז ער וועט קומען מאנען די געלט, אבער אין א שטאט וואס מיר די דרך איז צו באצאלן דעם טבח, דארט טאקע איז דא א חילול השם טאמער מ'צאלט אים נישט גראד. אמר רבינא, זאגט טאקע רבינא, ומתא מחסיא, די שטאט מחסיא דארט ווי רבינא האט געוואוינט, אתרא דתבעי, איז א שטאט ווי דער טבח פלעגט דארפן גיין צאמנעמען געלט, זאגט אונז די גמרא, אביי כדשקיל בישרא מתרי שותפי, אביי ווען ער פלעגט קויפן פלייש פון צוויי שותפים, יהב זוזא להאי וזוזא להאי, פלעגט ער צאלן פאר ביידע, ס'טייטש ער האט געצאלט פאר יעדער איינער באזונדער, ער האט נישט געוואלט איינער זאל חושש זיין אז ער צאלט נישט, מילא האט ער געצאלט דאפלט, והדר און נאכדעם וואס ער האט געצאלט ביידע, מקרב להו גבי הדדי, האט ער זיכער געמאכט זיי זאלן זיך טרעפן, ועביד חושבנא, ער האט געמאכט מיט זיי א חשבון, און ער האט זיי געוויזן אז ער האט געצאלט מער וויפיל ער האט גענומען, און מ'האט אים צוגעגעבן פלייש אדער מ'האט אים צוריקגעגעבן רעשט, זאגט די גמרא, רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן געבט נאך א דוגמא וואס מיינט א חילול השם, כגון אנא, אזוי א מענטש ווי מיר, דמסגינא ארבע אמות בלא תורה בלא תפילין, טאמער איך וועל זיך דרייען ד' אמות אן תורה און אן תפילין אויפן קאפ, איז דאס א חילול השם, ווייל מענטשן מיינען איך בין מבטל תורה, רשי זאגט טאקע אז רבי יוחנן איז געווען א שוואכער מענטש, און ס'האט זיך טאקע געמאכט אז ער האט נישט געקענט גיין מיט תפילין, ער האט נישט געקענט לערנען אבער אנדערע מענטשן האבן נישט געוואוסט, און ממילא קען ער ארויסקומען פון דעם א חילול השם. זאגט די גמרא, יצחק דבי רבי ינאי אמר, יצחק מבית מדרש רבי ינאי האט געזאגט, כל שחבריו מתביישין מחמת שמועתו, היינו חילול השם, יעדער מענטש וואס גייט ארויס אפילו א מוציא שם רע אויף אים און זיין חברים שעמען זיך מיט דעם, דאס אליין הייסט א חילול השם, ס'טייטש מ'דארף נישט עפעס טון כדי ס'זאל זיין א חילול השם, נאר טאמער ס'גייט ארויס א שמועה, א שלעכטע זאך אויף א מענטש, דאס אליין הייסט שוין אויך א חילול השם, אמר ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן יצחק געזאגט, כגון דקאמרי אינשי, שרא ליה מריה לפלניא, ס'טייטש מענטשן זאגן טאקע אויף געוויסע מענטשן אז דער רבונו של עולם זאל אים מוחל זיין, ס'טייטש ס'דרייט זיך שמועות אויף א מענטש טוט עבירות, דאס הייסט א חילול השם, זאגט די גמרא אביי אמר, אביי האט געזאגט כדתניא, אביי ברענגט א ברייתא ווי מ'לערנט אין ברייתא שטייט אין פסוק ואהבת את ה' אלקיך, לערנט מען פון דעם שיהא שם שמים מתאהב על ידיך, א מענטש דארף אויפפאסן אז שם שמים זאל באליבט ווערן דורכן מענטש, למשל, שיהא קורא, ער זאל לערנען תורה ושונה, לערנען משניות, ומשמש תלמידי חכמים, און לערנען גמרא אזוי ווי מ'האט אמאל געלערנט גמרא, מ'האט משמש געווען תלמידי חכמים, און די תלמידי חכמים האבן אויסגעלערנט וויאזוי צו לערנען, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, און זיינע ארבעט זאל זיין בנחת מיט אנדערע מענטשן, מה הבריות אומרות עליו, וואס זאגן מענטשן ווען זיי זעען אזא מענטש, אשרי אביו שלימדו תורה, וואויל איז זיין טאטע וואס האט אים געלערנט תורה, אשרי רבו שלימדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, וויי איז פאר מענטשן וואס לערנען נישט תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, קוק וואס פאר א שיינער מענטש, וואס פאר א וואוילער מענטש דאס איז. עליו הכתוב אומר, און אויף אים שטייט טאקע אין פסוק, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר, אז מ'קען זיך מתפאר זיין מיט אזא איד, אבל מי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים איינער וואס לערנט, ואין משאו ומתנו באמונה, אבער ער פירט זיך נישט מיט די ארבעט ווי עס דארף צו זיין, ואין דיבורו בנחת עם הבריות, ער רעדט נישט שיין צו מענטשן, מה הבריות אומרות עליו, וואס זאגט מען אויף אים, אוי לו לפלוני שלמד תורה, א שאד דער מענטש לערנט תורה, אוי לו לאביו שלמדו תורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה, פלוני שלמד תורה, ראו כמה מקולקלין מעשיו, וכמה מכוערין דרכיו, קוקט ס'ארא געמיינער מענטש דאס איז, ועליו הכתוב אומר, און אויף אים זאגט דער פסוק, שטייט אין פסוק, אז ווען כלל ישראל געגאנגען אין גלות, ויבוא אל הגוים אשר באו שם ויחללו את שם קדשי, וואס זיי האבן זיי געמאכט א חילול השם, באמור להם, ווען גוים האבן געזאגט אויף די אידן, עם השם אלה, ומארצו יצאו, אז קוק, זיי האבן געטון עבירות, פארדעם זענען זיי געגאנגען אין גלות, זעהן מיר ס'דא א חילול השם, ס'טייטש דאס אויך די ענין אז א מענטש וואס לערנט און פירט זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין איז גורם א חילול השם, זאגט די גמרא, אמר רבי חמא בר חנינא, גדולה תשובה שמביאה רפואות לעולם, ס'ברענגט א רפואה אויפן וועלט, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט שובה ישראל עד השם אלקיך, און די פסוק זאגט ארפא משובתם אוהבם נדבה, זעהן מיר אז די תשובה איז א ענין פון א רפואה, א מענטש וואס טוט תשובה ברענגט א רפואה אויפן וועלט, זאגט די גמרא, רבי חמא בר חנינא רמי, געפרעגט א סתירה, פון די פסוקים כתיב שטייט אין פסוק, שובו בנים שובבים, איז משמע, דמעיקרא שובבים אתם, אז ווען אידן טוען תשובה, קוקט זיי דער רבונו של עולם אן ווי שובבים, אז ווען זיי האבן געטון עבירות איז עס געווען אזוי צולאזט, זיי האבן געטון שטותים, ס'טייטש אז די תשובה מעקט אלעס אויס. וכתיב, פון די צווייטע זייט שטייט אויך אין פסוק, ארפא משובתם, איז משמע, אז איינער וואס טוט תשובה האט א רפואה, אבער אפילו איינער וואס איז אויסגעהיילט, פון דעסטוועגן, בלייבט אים נאך א געוויסע מום פון די אלטע מחלה, זעהן מיר ס'איז נישט אינגאנצן אויסגעמעקט. און וואס איז פשט? זאגט ער לא קשיא, כאן מאהבה כאן מיראה, איינער וואס האט תשובה טוט תשובה מאהבה, איז א בחינה פון שובו בנים שובבים, אז אלע עבירות ווערן אינגאנצן אויסגעמעקט, איינער וואס טוט תשובה מיראה, איז א בחינה פון ארפא משובתם ס'בלייבט נאך א זכר, זאגט די גמרא רב יהודה רמי, רב יהודה האט געפרעגט א סתירה, כתיב, שטייט אין פסוק שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם, שטייט בנים, אז בעלי תשובה ווערן גערופן קינדער, וכתיב, שטייט אין א אנדערע פסוק, כי אנכי בעלתי בכם, אז ריבונו של עולם ס'איז א בחינה פון א בעלות, ער וועט מאכן א בעלות אויף כלל ישראל ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה, זעהן מיר אז איינער וואס טוט תשובה איז א בחינה פון אן עבד פארן ריבונו של עולם, איז עס ווי עבדים אדער ווי בנים? זאגט די גמרא לא קשיא, כאן מאהבה או מיראה, ווען מען טוט תשובה מאהבה אדער תשובה מיראה איז א בחינה פון בנים, כאן על ידי יסורים, ווען איינער טוט תשובה דורך יסורים איז עס א בחינה פון עבדים, זאגט די גמרא אמר רב לוי, האט רב לוי געזאגט, גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד, תשובה קומט אן ביזן כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה' אלקיך, ס'קומט אן ביז אויבן, זאגט די גמרא אמר ר' יוחנן, האט ר' יוחנן געזאגט, גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, תשובה איז דוחה לא תעשה, וועלכע לא תעשה? וואס שטייט אין פסוק, לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחרי אשר הטמאה, ס'טייטש אז טאמער איינער גט זיין פרוי קען ער נאכאמאל חתונה האבן מיט איר פארקערט ס'איז א מצוה חתונה צו האבן צוריק מיט איר, אבער טאמער זי האט דערווייל חתונה געהאט מיט א צווייטן, יעצט איז די צווייטע מאן געשטארבן, קען זי נישט צוריק גיין צום ערשטן, ס'איז דא א לאו, פון דעסט וועגן די לאו ווערט בטל מיט תשובה, שנאמר, אזוי שטייט אין פסוק, דער רבונו של עולם כביכול זאגט, לאמור, הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר, הישוב אליה עוד? טאמער א פרוי, איינער לאזט אפ זיין פרוי, ער גט זיין פרוי און זי האט חתונה מיט א צווייטן, קען ער דען צוריק גיין צו איר? הלא חנוף תחנף הארץ ההיא, אוודאי נישט. פון דעסט וועגן, ואת זנית רעים רבים, כלל ישראל האט מזנה געווען מיט אסאך רעים, מיט וואס טייטש מיט אסאך אפגעטער, ושוב אלי נאום השם, פון דעסט וועגן דער רבונו של עולם נעמט זיי צוריק, זעהט מען אז תשובה איז א בחינה אז דער רבונו של עולם איז כביכול עובר אויף א לא תעשה, אז מען טאר נישט צוריק נעמען א מחזיר גרושתו, אז מען טאר נישט צוריק נעמען א פרוי וואס האט חתונה געהאט אינצווישן, זאגט די גמרא אמר ר' יונתן, האט ר' יונתן געזאגט גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה, ס'איז מקרב די גאולה שנאמר שטייט אין פסוק, ובא לציון גואל, ולשבי פשע ביעקב, מה טעם ובא לציון גואל, פארוואס קומט די גאולה, משום דשבי פשע ביעקב, ווייל כלל ישראל טוט תשובה, זאגט די גמרא אמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, אז עבירות מען האט געטון במזיד, ווערט א בחינה פון א שוגג, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, שובה ישראל עד ה' אלקיך כי כשלת בעווניך, הא עוון מזיד הוא, עווניך א עוון איז דאך א ענין פון א חטא וואס מען טוט במזיד, וקא קרי ליה מכשול, פון דעסטוועגן שטייט אין פסוק, כשלת בעווניך, א מכשול איז א פ ח פשט פון א שוגג, נאר וואס דען אז מען טוט תשובה, ווערן די מזידין כאילו מען האט עס געטון בשוגג, פרעגט די גמרא איני איז דען אזוי, והאמר ריש לקיש, גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות, אז די זדונות ווערן ממש ווי א זכות כאילו מ'האט געטון א מצוה, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק, ובשוב רשע מרשעותו, ועשה משפט וצדקה, טאמער א רשע טוט תשובה, עליהם הוא יחיה, איז פון די עבירות אליין, דאס געבט אים א חיות, טייטש די זדונות ווערן ממש זכיות, און וויאזוי פארענטפערט מען די סתירה, זאגט די גמרא לא קשיא, כאן מאהבה, כאן מיראה, איינער וואס טוט תשובה מאהבה, דעמאלטס איז זדונות נעשה לו כזכיות, טאמער איינער טוט תשובה מיראה, איז זדונות נעשה לו כשגגות, ס'טייטש טאקע, ס'ווערט אויסגעמעקט, אבער נאר ווי עבירה בשוגג. זאגט די גמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, גדולה תשובה, שמארכת שנותיו של אדם, ס'גורם א מענטש אויף אריכות ימים, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ובשוב רשע מרשעתו, חיו יחיה, איז עס גורם אויף אריכות ימים. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יצחק האט רבי יצחק געזאגט, אמרי במערבא משמיה דרבה בר מרי, מען זאגט אין ארץ ישראל בשם רבה בר מרי בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, קוק ווי ס'איז אנדערש די מידה פון רבונו של עולם כביכול מיט די מידה פון א מענטש, מידת בשר ודם, מקניט את חברו בדברים, ספק מתפייס הימנו, ספק אין מתפייס הימנו, טאמער איינער רעגט אויף א צווייטן, ס'איז א ספק צי יענער העט מתפייס ווערן צי ער העט אים מוחל זיין צי נישט, ואם תאמר מתפייס הימנו, ספק מתפייס בדברים, ספק אין מתפייס בדברים, אפילו אז יענער העט אים מוחל זיין, קען זיין מ'וועט אים דארפן געבן געלט ער זאל מוחל זיין, לאו דווקא מיט ווערטער אליין, אבל הקדוש ברוך הוא, ביים רבונו של עולם כביכול איז אנדערש, אדם עובר עבירה בסתר, ס'דא זענען נישט גורס דא בסתר, א מענטש טוט אן עבירה, מתפייס ממנו בדברים, איז דער רבונו של עולם איז מוחל מיט ווערטער אליין, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, קחו עמכם דברים, ושובו אל ה' ולא עוד, נישט נאר דאס, אלא שמחזיק לו טובה, דער רבונו של עולם כביכול איז נאך מחזיק טובה אויף דעם וואס ער טוט תשובה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק וקח טוב, ולא עוד, אלא שמעלה עליו הכתוב כאילו הקריב פרים, כאילו ער האט מקריב געווען קרבנות, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ונשלמה פרים שפתינו, אז א מענטש מיט די מויל טוט תשובה איז כאילו ער האט מקריב געווען קרבנות, שמא תאמר פרי חובה, אפשר וועסטו מיינען כאילו ער האט מקריב געווען קרבנות חובה, וואס איז נישט אזוי חשוב ווי קרבנות נדבה ניין, תלמוד לומר ארפא משובתם אוהבם נדבה, זעהן מיר ס'איז א בחינה פון קרבנות נדבה, זאגט די גמרא תניא מ'לערנט א ברייתא היה רבי מאיר אומר, גדולה תשובה שבשביל יחיד שעשה תשובה, מוחלין לכל העולם כולו, אפילו א יחיד טוט תשובה, איז מען מוחל פאר די גאנצע וועלט די עבירות, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, ארפא משובתם אוהבם נדבה, משובתם אוהבם איז א לשון רבים, כי שב אפי ממנו, ממנו איז א לשון יחיד, מהם לא נאמר אלא ממנו, זעהן מיר אז איינער טוט תשובה, איז עס גורם צו ארפא משובתם אוהבם נדבה, אז די גאנצע וועלט האט א כפרה, זאגט די גמרא היכי דמי בעל תשובה, וואס מיינט דאס א בעל תשובה, ס'טייטש דא מענטשן וואס טוען תשובה כסדר, אבער וואס איז עס א אמת'ע בעל תשובה איינער וואס מ'קען אים רופן א בעל תשובה אז ער טוט מער נישט די עבירה, אמר רב יהודה, כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה וניצל הימנה, ס'טייטשט אז מיט די זעלבע מענטש קומט אים אונטער די זעלבע עבירה וואס פלעגט עובר זיין איין מאל צוויי מאל און ער איז נישט נאכאמאל עובר, זעהן מיר דאס א בעל תשובה ווייל ער האט זיך מתגבר געווען אויף די נסיון. מחוי רב יהודה, רב יהודה פלעגט ווייזן ס'טייטשט ער האט געזאגט אז דאס רעדט זיך באותה אישה באותו פרק באותו מקום, ס'טייטשט די זעלבע פרוי וואס איז נכשל געווארן די זעלבע צייט פון יאר אינעם זעלבן פלאץ, און ווי רש"י זאגט, ווייל ווען א מענטש קומט צו אזא מין מצב, קומט אים די יצר הרע ואומר לו, ראה פלונית ואותו מקום ואותו פרק הוא קום עשה מה שעשית כבר גיי מאך נאכאמאל וואס האסט אמאל געטון, און ער איז זיך מתגבר איין מאל מיט צוויי מאל, דאס איז א ריכטיגע בעל תשובה. זאגט די גמרא אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט רב רמי, רב האט געפרעגט א סתירה כתיב שטייט אין פסוק אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, אז וואויל איז איינער נשוי פשע וואס מ'האט אים מוחל געווען די עבירות כסוי חטאה וואס טייטש ער האט פארדעקט זיינע עבירות ס'איז שטיל קיינער ווייסט נישט, וכתיב שטייט אין א אנדערע פסוק מכסה פשעיו לא יצליח אז מען טאר נישט פארדעקן די עבירות איז משמע אז א בעל תשובה דארף מגלה זיין די עבירות זאגט ער לא קשיא נישט קיין סתירה הא בחטא מפורסם הא בחטא שאינו מפורסם א חטא וואס איז מפורסם יעדער ווייסט סיי ווי דאס דארף מען מגלה זיין מען דארף רעדן פון דעם זאגן מען האט תשובה געטון א חטא וואס איז נישט מפורסם איז ענדערש זאל זיין כסוי חטאה זאל זיין פארדעקט כדי זאל נישט ארויסקומען א חילול השם רב זוטרא בר טוביה אמר רב נחמן זאגט א אנדערע תירוץ כאן בעבירות שבין אדם לחבירו כאן בעבירות שבין אדם למקום, עבירות וואס איז בין אדם לחבירו דאס זאל מען מגלה זיין, פארוואס אזוי זאגט רש"י זאלן אנדערע קענען העלפן, אפשר די חבר זאל אים מוחל זיין, מה שאין כן עבירות שבין אדם למקום דאס איז בעסער אז מען איז נישט מגלה, זאגט די גמרא תניא געלערנט אין א ברייתא, רבי יוסי בר יהודה אומר, אדם עובר עבירה פעם ראשונה מוחלין לו, שניה מוחלין לו, שלישית מוחלין לו, דריי מאל איז מען אים מוחל, רביעית אין מוחלין לו. די פערדע מאל איז מען אים נישט מוחל, וואס איז פשט פון דעם? איז די ראב"ד זאגט דא פשט אז אפילו אזא סארט עבירה וואס מען האט פריערט געזען, מען דארף האבן יום כיפור זאל מכפר זיין, מען דארף יסורים זאל מכפר זיין, די ערשטע דריי מאל דארף מען נישט, די ערשטע דריי מאל איז תשובה אליין אויך גוט, די פערדע מאל דעמאלטס העלפט גארנישט דעמאלטס דארף מען אויך האבן יום כיפור, מען דארף אויך האבן יסורים אזוי ווי מען האט פריערט געזען, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, כה אמר השם, על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, די פערדע מאל איז נישט דא קיין תשובה, ואומר, און שטייט אין א צווייטע פסוק, הן כל אלה יפעל קל פעמיים שלש עם גבר, אז ביז דריי מאל איז דער רבונו של עולם מוחל. זאגט גמרא מאי ואומר וואס דארף מען האבן נאך א פסוק? ענטפערט די גמרא ווייל וכי תימא הני מילי בציבור אבל ביחיד לא, פון די ערשטע פסוק שטייט פשעי ישראל, איז אפשר דווקא ביי א ציבור, א ציבור וואס טוט עבירה די ערשטע דריי מאל איז מען מוחל, אבער א יחיד נישט, תא שמע פאר דעם איז דא די צווייטע פסוק, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלש עם גבר, מכאן ואילך אין מוחלין לו שנאמר על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, זעהן מיר דאס גייט אויף יעדעם, די ערשטע דריי מאל איז תשובה אליין גענוג, פון די פערדע מאל דארף מען האבן יום כיפור אזוי ווי מ'האט פריערט געזען. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא עבירות שהתוודה עליהן יום כיפורים זה לא יתוודה עליהן יום כיפורים אחר טאמער א מענטש האט זיך מתוודה געווען די יום כיפור זאל נישט מאכן נאכאמאל א ווידוי אויף די זעלבע עבירות קומענדיגע יום כיפור ואם שנה בהם טאמער האט נאכאמאל געטון די עבירה דעמאלטס צריך להתוודות יום כיפורים אחר דעמאלטס דארף ער נאכאמאל מאכן א ווידוי ואם לא שנה בהם טאמער האט נישט געטון נאכאמאל די עבירה אינצווישן וחזר והתוודה עליהן און ער זאגט נאכאמאל ווידוי אויף די זעלבע עבירה עליו הכתוב אומר, אויף אים זאגט די פסוק, ככלב שב על קיאו, כסיל שונה באיוולתו, אזוי ווי א הונט וואס גייט צוריק צו זיין געברעכאכץ, אזוי ווי א כסיל א שוטה וואס מאכט נאכאמאל זיין טיפשות, איז די זעלבע זאך די מענטש וואס זאגט ווידוי נאכאמאל אויף א עבירה וואס ער האט שוין געזאגט לעצטע יום כיפור, פשט ער ווייזט מיט דעם אז ער גלייבט נישט אז יום כיפור מכפר, ער טוט עס נאכאמאל, קומענדיגע יום כיפור זאגט ער עס נאכאמאל, וואס זאגסטו נאכאמאל? טאמער יום כיפור מכפר דארפסטו גלייבן אז ס'האט מכפר געווען מ'דארף עס נישט נאכאמאל דערמאנען. רבי אליעזר בן יעקב אומר זאגט ניין, כל שכן שהוא משובח, פארקערט, אז מ'זאגט נאכאמאל ווידוי איז נאך מער משובח, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק אין תהלים, כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד, אזוי ווי דוד המלך זאגט אז אלעמאל זענען די חטאים פאר מיר, וואס טייטש איז זיך כסדר מתוודה נאכאמאל און נאכאמאל. איי אויב אזוי אלא מה אני מקיים ככלב שב על קיאו, אויף וואס גייט ארויף יענער פסוק? כדרב הונא דאמר רב הונא, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, טאמער א מענטש טוט עבירה צוויי מאל, הותרה לו, ווערט עס פאר אים מותר, פרעגט די גמרא הותרה לו סלקא דעתך, וואס טייטש ס'ווערט מותר? מען מעג טון די עבירה פון דא און ווייטער, אלא אימא נעשית לו כהיתר, פארקערט א מענטש טוט א עבירה אפאר מאל, ער ווערט רגיל צו טון די עבירה, איז ווערט עס אים ווי אזוי ווי א היתר, און דאס איז ככלב שב על קאו, וואס אזוי ווי א הונט גייט צוריק צו זיין שפייעכץ צו זיין געברעכאכץ און ווערט נישט פארמיסט פון דעם, די זעלבע זאך דער מענטש ווערט ווייניגער און ווייניגער פארמיסט פון די עבירה, זאגט די ברייתא ווייטער, וצריך לפרוט את החטא, מען דארף אויסרעכענען די עבירה, ווען מען זאגט ווידוי דארף מען זאגן קלאר אויף וועלכע עבירה מען האט געטון, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, משה רבינו זאגט דארט נאכן חטא העגל, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלהי זהב, זעהן מיר אז ער רעכנט קלאר אויס וואס איז געווען די עבירה, דברי רבי יהודה בן בבא. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא זאגט ניין, אין צריך, מען דארף נישט אויסרעכענען די עבירה, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, אז די עבירה דארף זיין פארדעקט. אלא מהו שאמר משה ויעשו להם אלהי זהב, פארוואס האט משה רבינו אויסגערעכנט, כדרבי ינאי, דאמר רבי ינאי, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם, כסף וזהב שהרבית להם לישראל עד שאמרו די, גרם להם שיעשו אלהי זהב. ס'טייטש פארקערט, משה רבינו האט עס גענוצט אלס לימוד זכות, אז היות דער רבונו של עולם האט משפיע געווען אזויפיל גאלד און אזויפיל זילבער, איז פארשטייט זיך זיי האבן געטון א עבירה, רשי ברענגט דא די גמרא אין ברכות, משל לאדם שהיה לו בן נאה, מאכילו ומשקהו ותולה לו כיס של דינרים בצווארו, ער פעמפערט די זון, ער געבט אים וואס ער וויל, והושיבו בפתח זונות מה יעשה הבן ולא יחטא, איז פארשטייט זיך וועט דאס קינד זינדיגן, די זעלבע זאך משה רבינו האט עס גענוצט אלס לימוד זכות. זאגט די גמרא ווייטער, שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל משה ודוד, אידן האבן געהאט צוויי מנהיגים, משה מיט דוד, משה אמר, יכתב סורחני, משה רבינו האט געזאגט, ווי רשי זאגט אז ווי ס'ווערט דערמאנט די מיתה פון משה, זאל אויך שטיין די עבירה, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, יען לא האמנתם בי להקדישני, וואס דער פסוק זאגט דארט אז וועגן דעם וואס משה רבינו האט נישט גערעדט צום שטיין נאר געשלאגן דעם שטיין, איז ארויסגעקומען אז משה רבינו איז געשטארבן אין מדבר, מה שאין כן ביי דוד אמר פארקערט, אל יכתב סורחני, זאל נישט שטיין וועגן די מעשה מיט בת שבע, שנאמר אזוי שטייט אין פסוק, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, אז די חטא זאל זיין פארהוילן. זאגט די גמרא, משל דמשה ודוד, א משל אויף משה און דוד, און רשי זאגט למעשה עס איז נאר א משל אויף משה, עס האט נישט קיין שייכות צו דוד המלך, למה הדבר דומה? לשתי נשים שלקו בבית דין, צוויי פרויען וואס קריגן מלקות אין בית דין, אחת קלקלה, איינע פון זיי האט מזנה געווען אונטער איר מאן, און ווי רשי זאגט נארמאל אויף זנות קריגט מען דאך מיתה, זי איז אשת איש, נאר דא רעדט זיך אז די התראה איז געווען, מען האט איר געזאגט א התראה אז זי וועט קריגן מלקות, און ביי אזא ציור קריגט די פרוי מלקות, און די צווייטע ואחת אכלה פגי שביעית, ס'טייטש איר עבירה איז געווען אז זי האט געגעסן פגי שביעית שמיטה טאר מען נישט עסן קיין פירות וואס איז נאכנישט געצייטיגט, מען לערנט עס ארויס פון א פסוק שטייט לכם יהיה לאכלה, טאמער מען עסט א פרי וואס איז נישט געצייטיגט, טייטש אז מען עסט עס נישט נארמאל, איז קריגט מען אויף דעם מלקות מרדות, אפילו נישט קיין געהעריגע מלקות, איז די צווייטע פרוי האט געהאט עפעס א קליינטשיגע חטא אויף דעם האט זי געקריגט מלקות, אמרה להן אותה שאכלה פגי שביעית, האט די צווייטע פרוי געזאגט, בבקשה מכם, הודיעו על מה היא לוקה, זייטס מודיע אויף וואס איך קריג מלקות, שלא יאמרו על מה שזו לוקה, זו לוקה, אז מענטשן זאלן נישט זאגן אז אונז ביידע קריגן מלקות אויף די זעלבע זאך, איז טאקע הביאו פגי שביעית, ותלו בצווארה, האט מען אויפגעהאנגען פגי שביעית אויף איר האלז, והיו מכריזין לפניה ואומרין, על עסקי שביעית היא לוקה, און מען האט טאקע מכריז געווען אז זי קריגט מלקות על עסקי שביעית, נישט אויף די הארבע עבירה פון קלקלה תחת בעלה, און ממילא די זעלבע זאך זאגט רשי איז ביי משה רבינו, משה רבינו איז דאך געשטארבן אין מדבר אויפן חטא אז ער האט נישט גערעדט צום שטיין נאר געשלאגן דעם שטיין ס'איז ארויס א חילול השם, פארדעם איז געשטארבן אין מדבר, כלל ישראל געשטארבן אין מדבר, ווייל מען האט געגלייבט די מרגלים, איז משה רבינו האט געבעטן פון רבונו של עולם כביכול אז מען זאל שרייבן אין די תורה וואס איז געווען די חטא וואס צוליב דעם איז ער געשטארבן מען זאל נישט זאגן אז ביידע זענען געשטארבן וועגן די זעלבע זאך, זאגט די גמרא ווייטער, מפרסמין את החנפין מפני חילול השם, וואס טייטש איינער וואס מאכט זיך ווי א צדיק און באמת איז ער א רשע, איז מען מפרסם ברבים אז דער מענטש איז א רשע, ווייל צוויי סיבות זאגט רשי, איין סיבה איז אז מענטשן וועלן זיך אפלערנען פון אים און בעצם איז ער א רשע, און די צווייטע סיבה איז אז מ'וועט זען אז צום סוף וועט ער נענש ווערן, מ'וועט זאגן א צדיק איז נענש, זאל יעדער וויסן ער איז נישט קיין צדיק, שנאמר, אזויווי שטייט אין פסוק, ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול, ונתתי מכשול לפניו, זאגט רשי אז דער פסוק זאגט אונז אז טאמער איינער מאכט זיך ווי א צדיק, איז דער רבונו של עולם גורם אז ער זאל נכשל ווערן א עבירה ברבים אז יעדער זאל וויסן אז ער איז טאקע נישט קיין צדיק, זאגט די ברייתא ווייטער, תשובת המוחלטין, די תשובה פון ריכטיגע רשעים, פון רשעים גמורים, מעכבת הפּרעניות, איז מעכב די פּרעניות זאָלן נישט קומען אויף זיי, ואף על פּי שנחתם עליו גזר דין של פּרעניות, אפילו ס'איז נחתם געוואָרן די גזר דין, פון דעסטוועגן טאָמער אפילו א רשע גומר טוט תשובה, איז עס גורם ער זאָל נישט נענש ווערן. ווייטער, שלוות רשעים, סופה תקלה, זאָגט די ברייתא, די שלוה פון רשעים, רשעים זיצן אַזוי רואיג, איז דאס גורם זאלן זינדיגן ווייל ס'איז דא צייט און מען פארברענגט די צייט איז עס גורם מען זאל מהרהר זיין עבירות זאגט ווייטער די ברייתא והרשות מקברת את בעליה וואס טייטש די שררה רשות מען געבט פאר א מענטש א פאסטן איז גורם די מענטש זאל שטארבן פארן צייט רשי ברענגט די פסוק וימת יוסף און שפעטער שטייט וכל אחיו זעהט מען יוסף די שררה האט גורם געווען זאל שטארבן פאר די צייט ערום נכנס לה וערום יצא ממנה א מענטש וואס האט שררה גייט אריין אן גארנישט גייט ארויס אן גארנישט טייטש האט גארנישט פון דעם ולוואי שתהא יציאה כביאה און הלוואי ווען ער ענדיגט מיטן שררה זאל עס זיין אן קיין עבירה אזוי ווען ער איז אריין אינעם שררה וואס טייטש האבן א פאסטן מיט חשיבות טוט גארנישט אויף פאר א מענטש זאגט טאקע די גמרא רב כי הוה נפיק למידן דינא אמר הכי ווען רב איז געגאנגען דן זיין א דין תורה האט ער אזוי געזאגט בצבו נפשיה לקטלא נפיק וואס טייטש איך גיי מיט די אייגענע רצון צו א מיתה זיך צו הרג'נען ווייל טאמער ער מאכט א טעות אין דין תורה טוט ער דאך נענש ווערן אויף דעם ווייטער צבו ביתיה לית הוא עביד די רצון פון מיין שטוב טו איך אויך נישט טייטש איך העלף נישט אין שטוב ווייל איך בין פארנומען מיט דין תורות וריקן לביתיה אזיל איך קום אויך אהיים מיט ליידיגע הענט

ווען רב האט געזען אז מען באגלייט אים אסאך מענטשען און מען האט אים באגלייט אלץ כבוד אמר האט ער געזאגט די פסוק אם יעלה לשמים שיאו וראשו לעב יגיע טאמער די קאפ וועט אים ארויף גיין אין הימל און צווישן די וואלקענעס כגללו לנצח יאבד רואיו יאמרו איו ער וועט פארלוירן ווערן אזוי ווי גללים אזוי ווי צואה און מענטשען ארום אים זאגן ווי איז ער ס'טייטש ס'בלייבט פון אים צום סוף וועט גארנישט בלייבן פון מיר רב זוטרא כי הוו מכתפי ליה בשבתא דריגלא רב זוטרא אויך ווען מען פלעג אים טראגן ער איז געווען אלט און שוואך און מען פלעגט אים טראגן די תלמידים האבן אים געטראגן אויף די אקסלען כדי אז ווען ער קומט אריין צו די דרשה איז געווען דארט אסאך מענטשן זאלן נישט אלע תלמידים דארפן שטיין ביז ווילאנג ער קומט אן צום פלאץ האט מען אים געטראגן אזוי מיטן בענקל שנעל צו זיין פלאץ הוה אומר פלעג ער זאגן די פסוק כי לא לעולם חוסן ואם נזר לדור ודור ס'טייטש אז די געזונט די כח בלייבט נישט אויף אלעמאל און די קרוין גייט נישט פון איין דור צום צווייטן ס'טייטש אויך ער האט גערעדט משפלות עצמו ער האט גערעדט אז כבוד איז גארנישט מיט נישט.